ליל שישי פרשת וישלח, מען הייבט אן קאפיטל ל ב פסוק ל, וישאל יעקב, יעקב האט געפרעגט פון דעם מלאך ויאמר און ער האט געזאגט הגידה נא שמך, זאג מיר דיין נאמען, ויאמר האט דער מלאך געזאגט למה זה תשאל לשמי, פארוואס זאלסטו פרעגן מיין נאמען, וואס וועסטו האבן דערפון, און ווי רש י זאגט, אונזערע נעמען טוישן זיך לויט אונזערע שליחות, אונז האמיר נישט קיין באשטימטע נאמען, דער רמב ן זאגט, דו וועסט גארנישט האבן פון וויסן מיין נאמען, איך קען דיר קיינמאל גארנישט העלפן, איך טוה נאר וואס דער אייבערשטער זאגט. דער חתם סופר זאגט אז ער האט מורא געהאט אים אויסצוזאגן זיין נאמען, ווייל אפשר פונקט אזוי ווי ער האט געזאגט פאר יעקב אז זיין נאמען גייט ווערן ישראל ווייל ער האט געהערשט און בייגעקומען דעם מלאך, וועט יעקב נעמען דעם נאמען פונעם מלאך און ער וועט עס אויפטוישן צו ווייזן א סימן פון שוואכקייט אז דער מלאך איז באהערשט געווארן דורך א מענטש. ממילא האט ער נישט געוואלט זאגן דעם נאמען, די ראשונים זאגן נאך א טעם, ווייל די סדר איז געווענליך ווען איינער באזיגט איינעם, דעמאלטס זאגט ער זיין נאמען יעדער איינער זאל וויסן ווער ס'איז דער גרויסער גיבור, אבער דער מלאך איז געווען דער באזיגטער, האט ער זיך געשעמט צו זאגן זיין נאמען. ויברך אותו שם, דער מלאך האט דארט געבענטשט יעקב, יעקב האט זיך נישט געלאזט פון אים, דער מלאך האט געוואלט עס אפשטופן ביז שפעטער, ווי רש י האט מסביר געווען אין די פריערדיגע פסוק. זאגט רש י למה זה תשאל, אין לנו שם קבוע אונז האמיר נישט קיין באשטימטע נאמען, משתנים שמותינו אונזערע נעמען ווערן פארענדערט הכל לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחים אלעס ווענדט זיך אין די באפעל פון די שליחות צו וואס מיר ווערן געשיקט. פסוק ל א ויקרא יעקב יעקב האט אנגערופן שם המקום די נאמען פון דעם פלאץ דארט פניאל. כי ראיתי אלהים, ווייל איך האב געזען א מלאך, א מלאך פונעם אייבערשטן האב איך געזען, און נישט סתם געזען נאר פנים אל פנים, אונז האבן מיר זיך געקריגט, געראנגלט, איינער מיטן אנדערן, ותנצל נפשי און מיין זעהל איז געראטעוועט געווארן, צו געדענקן דעם נס האט ער א נאמען געגעבן דעם פלאץ פניאל. פסוק ל' בית, ויזרח לו השמש, די זון האט אים אויפגעשיינט כאשר עבר את פניאל, ווען ער איז אדורכגעגאנגען די פלאץ פניאל, והוא צולע על ירכו, די רש י טייטשט, פארדעם האט ער געהינקט אויף זיין דיכט, די מלאך האט דאך אוועקגערוקט זיין גיד הנשה, און ווען די זון האט אויפגעשיינט איז ער אויסגעהיילט געווארן, די רשב ם לערנט, אז והוא צולע על ירכו מיינט אז ווען ס'האט אויפגעשיינט די זון דעמאלטס האט מען באמערקט אז ער הינקט, ביז דעמאלטס האט מען נישט געקענט זעהן, ס'איז געווען טונקל, ער האט זיך אפילו נישט געקענט אויפהייבן ביז דעמאלטס, ווען ס'איז געווארן אביסל ליכטיג האט ער זיך אויפגעהויבן און געזעהן אז ער הינקט. זאגט רש י ויזרח לו השמש, איז דאך זייער שווער די אויסדרוק וואס הייסט פאר אים? פאר די גאנצע וועלט האט אויפגעשיינט. מלשון בני אדם הוא, דער פשוט'ער פשט איז אז דאס א סדר ווי אזוי מענטשן רעדן, כשהגענו למקום פלוני ווען אונז זעמיר אנגעקומען דארט און דארט, האיר לנו השחר האט פאר אונז אויפגעשיינט דער פרי מארגן. זהו פשוטו אז דאס א וועג ווי אזוי מענטשן רעדן, די זון האט מיר אויפגעשיינט. ומדרש אגדה אז דאס איז יא געווען ויזרח לו לצרכו. פאר זיין געברויך האט אויפגעשיינט די זון, לרפאות את צלעתו, אויסצוהיילן זיין הינקען. כמה דתימא אזוי ווי דו זעסט די פסוק שמש צדקה ומרפא בכנפיה, די זון איז א זאך וואס טוט טאקע אויסהיילן מיט די פליגלען פון די שטראלן וואס זי טוט אויסשפרייטן אויף די וועלט. איי, למעשה האט דאך די זון אויפגעשיינט פאר די גאנצע וועלט, וואס הייסט ס'האט אויפגעשיינט פאר זיין צורך, אבער ס'האט אויפגעשיינט פריער וועגן אים.

ווען די זון האט אויפגעשיינט האט ער געהינקט, אבער ווי נאר די זון האט אויפגעשיינט האט ער זיך אויסגעהיילט. פסוק ל"ג, על כן וועגן דעם, ווייל יעקב האט געהאט דא צו טון מיטן מלאך, און דער מלאך האט צוגערירט צו זיין כף הירך, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, זאלן די קינדער פון יעקב און די אידישע קינדער שפעטער אין אלע דורות נישט עסן דעם גיד הנשה, די אדער וואס איז געווארן אוועקגערוקט און אוועקגעשפרינגען פון פלאץ. אשר על כף הירך וואס דאס געפינט זיך אויף דעם שטיקל פלייש וואס זעט אויס ווי א לעפל אויף דעם דיכביין, עד היום הזה ביזן היינטיגן טאג, כי נגע, ווייל דער מלאך האט צוגערירט בכף ירך יעקב, אין די לעפל פונעם דיך פון יעקב בגיד הנשה, אין די גיד וואס איז אוועקגעשפרינגען. וואס איז די טעם פון די איסור גיד הנשה? אדער איז דאס צו געדענקען די שטארקייט פון יעקב אז די מלאך האט אים נישט געקענט, הרג'נען און ער האט אים געמוזט נאר אוועקרוקן דעם גיד הנשה, אדער קומט עס מוסר'ן אידן אז זיי זאלן געדענקן נישט איבערצולאזן אליינס די עלטערן, אזוי ווי די קינדער פון יעקב האבן געטון, ויותר יעקב לבדו, און פאר דעם איז דער מלאך געקומען, ווען די קינדער וואלטן געווען מיט אים, וואלט ער נישט געהאט צו טון מיט דעם מלאך, איז כסדר שפעטער ווען מען עסט נישט קיין גיד הנשה, וואס די מפרשים זאגן אז דאס איז א גוט שטיקל אדער. און מען האט עס אוועק גענומען פון אונז כדי צו געדענקען אז מען זאל יא באגלייטן איינער דעם אנדערן און פאר דעם טאקע האט יעקב נזהר געווען שפעטער ווען ער האט געשיקט יוסף צו די ברידער אין פרשת וישב האט ער אים באגלייט דער אור החיים הקדוש זאגט אז מען טאר נישט עסן דעם גיד הנשה ווייל עס איז טמא געווארן ווען דער מלאך מצד הטומאה האט עס צוגערירט דער ספר החינוך זאגט אז דער טעם פון די מצוה איז אז אלע אידן זאלן געדענקען אין די שפעטערדיגע גלות צייטן, אז אפילו ס'גייט שווער און מ'ליידט זיך אן צרות פון עשיו'ס קינדער און אייניקלעך, זאל מען געדענקען אז ביים זיידן יעקב איז אויך אזוי געווען, דער שר של עשיו האט אים אוועקגערוקט דעם גיד הנשה, אבער וואס איז געוועזן צום סוף? ס'האט אויפגעשיינען די זון און ער איז געווארן אויסגעהיילט, די זעלבע זאך ביי אונז וועט אויפשיינען די זון, ס'וועט קומען משיח, אמן במהרה בימינו ווי אזוי ער פירט אויס.

יוסף האט א נאמען געגעבן פאר זיין זון מנשה, ווייל דער אייבערשטער האט מיך געמאכט פארגעסן מיין גאנצע פלאג. דארטן טייטשט נשני אויכעט א לשון פון אפטון און אוועקנעמען די זכרונות פונעם מענטש. על כף הירך זאגט רש"י, פולפא בלעז, כל בשר גבוה ותלול ועגול, יעדע שטיקל פלייש וואס איז העכער, און ס'איז ווי א בערגל און רונדעכיג, קרוי כף, ווערט עס אנגערופן א לעפל, כמו טרעפט מען א אויסדרוק עד שתתמרך הכף בסימני בגרות. קאפיטל ל"ג, פסוק א', וישא יעקב עיניו, יעקב האט זיך אויפגעהויבן די אויגן, וירא און ער האט געזען והנה עשיו בא, עשיו קומט, ועמו, און מיט אים זענען נאך אלץ געווען ארבע מאות איש, די פיר הונדערט מענטשן, זעט אויס ווי ער קומט נאך אלץ מלחמה האלטן מיט אים. ויחץ האט ער צוטיילט את הילדים, זיינע קינדערלעך, על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, צווישן זיינע פיר פרויען, לאה רחל מיט די צוויי דינסטן, ער האט יעדן איינעם געגעבן זייערע קינדער, און זיי געזאגט אקעגן צו גיין, און אז ס'פעלט אויס, זאל מען אנטלויפן. און ער האט געשטעלט טאקע די פרויען מיט די קינדער פון פארנט, אביסל אנצואווארעמען די רחמנות פון עשיו, ער זאל נישט וועלן האלטן מלחמה מיט אים, ס'פאסט נישט פאר א גיבור זיך צו פארמעסטן מיט שוואכלינגען, נאר מיט איינער וואס איז א גיבור אזוי ווי אים, דא וועט ער זען, די פרויען און קינדער, וועט אים נישט פאסן אנצוהייבן א מלחמה. פסוק ב' וישם האט ער געלייגט את השפחות, די דינסטן ואת ילדיהן און זייערע קינדער ראשונה צום ערשט, ואת לאה וילדיה און אירע קינדער אחרונים צו לעצט. ואת רחל ואת יוסף אחרונים, רחל און איר זון יוסף האט ער געלייגט נאך מער צו לעצט, זאגט רש"י ואת לאה וילדיה אחרונים, אחרון אחרון חביב, ווי מער צום לעצט אלץ מער באליבט, ער האט מורא געהאט פאר זייער לעבן, האט ער זיי אויסגעשטעלט לויט די סדר פון זייער חביבות. פסוק ג', והוא עבר לפניהם, ער אליינס יעקב איז אדורך געגאנגען פאר זיי אלע, וישתחו ארצה שבע פעמים, ער האט זיך געבוקט צו דער ערד זיבן מאל עד גשתו עד אחיו, ביז ער האט זיך דערנענטערט צו זיין ברודער. זאגט רש"י, עבר לפניהם, אמר ער האט געזאגט, אם יבוא אותו רשע להילחם, טאמער דער רשע עשו קומט מאכן א מלחמה ילחם בי תחילה, זאל ער מיט מיר מאכן ערשט א מלחמה. פסוק ד', וירץ עשו לקראתו, עשו האט נישט געוואלט ער זאל זיך בוקן פאר אים מער, איז ער אים אקעגן געלאפן,

קומט די פינטל ממעט זיין די משמעות. ויש חולקין בדבר בברייתא דספרי, א מחלוקה אין דעם, יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו, ס'איז נישט געווען קיין ריכטיגע נשיקה, ס'איז נישט געווען מיטן גאנצן הארץ. אמר רבי שמעון בן יוחאי, פונקט פארקערט. הלכה היא בידוע, ס'איז א באקאנטע פאקט, שעשו שונא ליעקב. ממילא, ווען ס'וואלט נישט געשטאנען קיין פינטלעך, וואלט איך שוין פון זיך אליין געוואוסט אז די וישקהו איז נישט קיין ריכטיגע נשיקה. אלא נאר, פאר דעם שטייט די פינטלעך צו זאגן אז דא איז עס אנדערש ווי דו וואלסט געווענליך געזאגט, שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו, זיין רחמנות האט זיך גוט אנגעווארעמט אין יענע צייט און ער האט אים יא געקושט מיטן גאנצן הארץ. אין מדרש שטייט וישקהו, זאל מען ליינען וינשכהו, ער האט אים געוואלט בייסן, און עס איז געשען א נס אז די האלז פון יעקב אבינו איז געווארן א שטיק מארמאר, און עשו'ס ציין זענען צעגאנגען אזוי ווי וואקס, ויבכו ביידע האבן געוויינט, יעקב האט געוויינט אז זיין האלז איז געווארן ווי א מארמאר, און עשו האט געוויינט אז ער האט פארלוירן זיינע ציין. פסוק ה, וישא את עיניו, עשו האט אויפגעהויבן זיינע אויגן וירא און ער האט געזען את הנשים די פרויען ואת הילדים און די קינדער ויאמר האט ער געזאגט, מי אלה לך, ווער זענען דיע צו דיר, דאס פארשטיי איך אז זיי באלאנגען פאר דיר, כ'ווייס נאר נישט צו זיי זענען קנעכט אדער קינדער. ויאמר, האט יעקב געענטפערט, הילדים אשר חנן אלקים את עבדך, דאס זענען די קינדער וואס דער אייבערשטער האט לייטזעליג דערמיט דיין קנעכט. יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר יעקב האט ער געזען דערין א מתנת חינם אז ס'קומט זיך אים נישט. דער רמב"ן זאגט אז עשו האט געפרעגט אויף די פרויען און די קינדער, אבער יעקב האט מיט דרך המוסר נישט גערעדט קיין ווארט וועגן די פרויען, ער האט נאר געענטפערט אז דאס זענען זיינע קינדער און עשו זאל שוין אליין פארשטיין אז די פרויען דא זענען די מאמעס פון די קינדער. זאגט רש"י מי אלה לך? מי אלה להיות שלך? ווער זענען דיע צו זיין צו דיר, אזוי ווי מ'האט מסביר געווען, איך ווייס אז זיי באלאנגען צו דיר, איך ווייס נאר נישט וואס פאר א שייכות זיי האבן מיט דיר. פסוק ו', ותגשן השפחות די דינסטן האבן זיך דערנענטערט, הנה זיי וילדיהן און זייערע קינדער ותשתחוין און זיי האבן זיך געבוקט. פסוק ז', ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו, אויך לאה און אירע קינדער האבן זיך גענענט און זיך געבוקט, ואחר און נאכדעם ניגש יוסף ורחל וישתחוו, יוסף און רחל האבן זיך דערנענטערט און זיי האבן זיך געבוקט. זאגט רש"י ניגש יוסף ורחל. בכולן האמהות ניגשות לפני הבנים. ביי די דינסטן און ביי לאה שטייט אז די מאמעס האבן זיך דערנענטערט און נאכדעם די קינדער. אבל ברחל איז יוסף ניגש לפניה. ער האט פאראויס געטרעטן פאר איר. אמר ער האט געזאגט, אמי מיין מאמע יפת תואר, זי האט א שיינע אויסזען, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע, אפשר וועט דער רשע עשו לייגן א אויג אויף איר, עט איר וועלן אוועקנעמען. אעמוד כנגדה. איך וועל מיך שטעלן אקעגן איר וועג ווען איך וועל אים צוריקהאלטן מלהסתכל בה פון צו קוקן אויף איר. מכאן זכה יוסף לברכת עלי עין, פון דא האט יוסף זוכה געווען אז די טאטע זאל אים בענטשן שפעטער אין פרשת ויחי מיט דער ברכה פון עלי עין, אז אלע האבן אים געוואלט זען אין מצרים ווען ער איז געווארן דער משנה למלך, און אויכעט אז א עין הרע וועט נישט שאטן אויף אים און אויף זיינע קינדער. און מיט דעם איז מדויק פארוואס אין פסוק שטייט נגש יוסף ורחל. ביי די שפחות שטייט א לשון רבים, ותגשן. ביי לאה שטייט אויכעט ותגש ווייל זי איז געוועזן די עיקר און אירע קינדער זענען געווען א טפל צו איר ממילא ווערט די הגשה אנגערופן אויף איר נאמען, אבער נגש יוסף ורחל וואלט דאך לכאורה שטיין געדארפט שטיין א לשון רבים אז ביידע זענען נאנט געטרעטן, נאר וואס דען וויבאלד יוסף האט פארשטעלט זיין מאמע זעהט עס אויס ווי נאר איינער איז אקעגן געקומען, פארדעם שטייט א לשון יחיד, אזוי שטייט אין משכיל לדוד פסוק ח, ויאמר. האט עשו געזאגט צו יעקב, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי, די מחנה וואס איך האב באגעגנט, די וואס האבן געפירט די אלע סטאדעס וואס דו האסט מיר געשיקט, וואס איז דאס צו דיר, וואס פלאנסטו צו האבן דערפון, פארוואס האסטו מיר געשיקט די אלע מתנות? ויאמר, האט יעקב געזאגט, למצוא חן בעיני אדוני, איך האב געוואלט געפינען חן אין די אויגן פון מיין האר. זאגט רש"י מי לך כל המחנה, מי כל המחנה אשר פגשתי שהוא שלך, כלומר, למה הוא לך, פארוואס פעלט דיר דאס אויס, פארוואס האסטו מיר געשיקט די אלע מתנות. פשוטו של מקרא נאמר על מוליכי המנחה, לויטן פשוט'ן פשט האט ער גערעדט דא פון די עבדים וואס זיי האבן געפירט די מנחה, וואס זיי ווערן אנגערופן א מחנה פון עבדים, האט ער געמיינט צו פרעגן, וואס איז די פשט פון דעם וואס דו האסט מיר געשיקט די מענטשן מיט די מתנות? ומדרשו, לויטן מדרש האט ער געמיינט גאר עפעס אנדערש צו פרעגן. כיתות של מלאכים פגע. ער האט באגעגנט אויפן וועג גרופעס מלאכים שהיו דוחפין אותו, זיי האבן אים געשטופט, ואת אנשיו, און זיינע מענטשן ואומרים להם של מי אתם. די מלאכים האבן געפרעגט די מענטשן דארטן צו וועמען באלאנגט עטץ? והם אומרים להם של עשיו. האבן זיי געענטפערט אונז באלאנגן מיר צו עשיו. והם אומרים, האבן די מלאכים געזאגט דארטן איינער צום אנדערן, הכו הכו, שלאגט זיי אן! ואלו אומרים הניחו, זאגן עשיו'ס מענטשן פאר די מלאכים לאז זיי אפ! בנו של יצחק הוא. דער עשיו מיט וועם אונז גייען מיר איז א זון פון יצחק. ולא היו משגיחים עליו, האבן זיי זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון אים. בן בנו של אברהם הוא, האבן זיי געטענה'ט ער איז דאך א אייניקל פון אברהם, ולא היו משגיחים זיי האבן זיך ווייטער נישט וויסנדיג געמאכט. אחיו של יעקב הוא, האבן זיי געזאגט ס'איז א ברודער פון יעקב, אומרים להם, דעמאלטס האבן זיי זיי געזאגט, אם כן משלנו אתם, אויב אזוי זענט עטס פון אונזערע, און זיי האבן אויפגעהערט צו שלאגן. האט ער געמיינט צו פרעגן, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי, כ'זעה דאך אז דאס איז דיין מחנה, איז וואס איז די פשט געווען דו האסט מיר געשיקט די מלאכים, און אויף דעם האט יעקב געענטפערט, למצוא חן בעיני אדוני, זאגט דער מזרחי, אז ער האט אים געוואלט ווייזן אז ער האט אסאך חברים וואס קומען זיך אננעמען פאר אים, אפשר וועט ער געפונען חן אין עשיו'ס אויגן, און עשו וועט זיך אויך צושטעלן צו די ראנגען פון זיינע חברים. פסוק ט', ויאמר עשו האט עשו געזאגט יש לי רב, איך האב אסאך מער וויפיל איך דארף, אחי מיין ברודער יהי לך אשר לך, זאל זיין צו דיר דאס וואס איז צו דיר, איך וויל נישט אננעמען דיינע מתנות, זאגט רש"י יהי לך אשר לך, דאס איז דאך איבעריגע ווערטער, נאר כאן הודה לו על הברכות, דא האט ער אים געזאגט אלעס וואס דו האסט קען בלייבן ביי דיר, אויך די ברכות וואס דער טאטע האט דיך געבענטשט. פסוק י', ויאמר יעקב האט יעקב געזאגט אל נא, זאג נישט אזוי, אם נא מצאתי חן בעיניך, אויב איך האב געפונען חן אין דיינע אויגן, ולקחת מנחתי מידי, זאלסטו יא אננעמען מיין מתנה פון מיין האנט, כי על כן ראיתי פניך, כראות פני אלקים, איך פריי מיך אזוי שטארק אז איך זעה דיין פנים, אזוי ווי איינער וואס ער זעט די פנים פון א מלאך, און ער האט אים מרמז געווען אז ער האט געזען זיין מלאך און אז ער האט אים בייגעקומען, אזוי אז עשיו זאל זיך דערשרעקן פון אים, איז וויבאלד איך פריי מיך אזוי שטארק דיך צו זען, שפיר איך אז איך מוז דיך באגריסן מיט די מתנה און דו מוזט עס פון מיר אננעמען. און נאך א סיבה, ותרצני, דו האסט דיך מיר באוויליגט, דו האסט מסכים געווען צו די ברכות, און דו ביסט געווארן ברידערלעך צו מיר, האסט פארגעסן די גאנצע רוגזה, אויף דעם ארויף וויל איך דיר געבן די מתנה, נעם עס אן פון מיר. זאגט רש"י אל נא, אל נא תאמר לי כן, זאג מיר נישט אזוי אז דו דארפסט עס נישט, נאר אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך וגומר, כי כדאי והוגן לך, ס'איז יא פאסיג פאר דיר, שתקבל מנחתי אז דו זאלסט אננעמען מיין מתנה. על אשר ראיתי פניך ווייל איך האב געזען דיין פנים, והן חשובין לי, ס'איז ביי מיר חשוב כראיית פני המלאך, שראיתי שר שלך, אזוי ווי דער מלאך דיין שר וואס איך האב געזען. ועוד און נאך א סיבה, על שנתרצית לי, דו ביסט באוויליגט געווארן צו מיר למחול על סרחוני, מוחל צו זיין, אויף מיין זינד וואס איך האב דיר אוועקגענומען די ברכות. ולמה הזכיר לו ראיית המלאך, וואס האט ער אים פונקט געזאגט, אז ס'איז אים אזוי חשוב צו זען זיין פנים אזוי ווי מ'זעט א מלאך, וואס האט ער נישט געקענט זאגן אזוי ווי איינער וואס זעט א קעניג, כדי שיתיירא הימנו, ער האט געוואלט ער זאל טאקע מורא האבן פון אים, ויאמר, עשו זאל זאגן ראה מלאכים וניצל, אויב יעקב האט געזען מלאכים און ער איז געראטעוועט געווארן, איני יכול לו מעתה, קען איך אים שוין פון יעצט נישט בייקומען. ותרצני טייטשט רש"י נתפייסת לי ביסט געווארן איבערגעבעטן צו מיר, וכן כל רצון שבמקרא איז א לשון פיוס, אפיימנ"ט בלע"ז, כי לא לרצון יהיה לכם, שטייט ביי די פרשה פון בעלי מומין אז מען טאר נישט ברענגען א בעל מום פאר א קרבן ווייל ס'וועט נישט זיין לרצון, הקרבנות באות לפייס ולרצות, קרבנות קומען דאך צו איבערבעטן און באוויליגן, און אויב מען ברענגט א בעל מום וועט עס נישט זיין לרצון, וכן שפתי צדיק ידעון רצון, די ליפן פונעם צדיק ווייסן ווי אזוי צו באוויליגן, יודעים לפייס ולרצות. פסוק י א, זאגט יעקב אבינו ווייטער קח נא את ברכתי, נעם אן מיין מתנה, מיין באגריסונג, אשר הובאת לך, וואס איז געברענגט געווארן צו דיר, כי חנני אלקים, דער אייבערשטער האט מיר לייטזעליגט, וכי יש לי כל, איך האב דאך אלעס וואס איך דארף, ס'פעלט מיר גארנישט, האב נישט מורא, טראכט נישט אז דו נעמסט אוועק עפעס וואס איך דארף, איך האב אלעס וואס איך דארף, ויפצר בו, ער האט אים שטארק געבעטן, ויקח, און ער האט עס אנגענומען. זאגט רש י ברכתי מיינט מנחתי, מנחה זו, די מתנה הבאה וואס דאס קומט על ראיית פנים ולפרקים, אויף דעם וואס מען באגעגנט א מענטש פון צייט צו צייט, מען האט אים שוין לאנג נישט געזען, אינה באה אלא לשאלת שלום, דאס קומט צו באגריסן דעם מענטש, וכל ברכה שהיא לראיית פנים, יעדע בענטשונג וואס מען טרעפט אין פסוק, אויף דעם וואס מען טרעפט א מענטש און מען באגריסט זיך מיט אים, כגון, ויברך יעקב את פרעה, יעקב איז די ערשטע מאל געקומען צו פרעה, שטייט דארט אז ער האט אים געבענטשט, דאס מיינט באגריסט, אדער עשו אתי ברכה, דסנחריב, סנחריב האט געוואלט אז מען זאל קומען מאכן שלום מיט אים, וכן לשאל לו לשלום ולברכו, דתועי מלך חמת, תועי מלך חמת האט געשיקט זיין זון צו דוד אים צו באגריסן, איז כולן לשון ברכת שלום הן, ס'איז אלעס א לשון פון באגריסונגען, שקורין סאלוטי בלע ז, איז אף זו, ברכתי מיינט מוין סאלוט. אשר הובאת לך, האט יעקב געמיינט ארויסצוברענגען אז ער מוז אננעמען די מתנה ווייל ער האט זיך אזוי געמוטשעט דערמיט אז ער קען עס נישט אוועקווארפן ער קען אים נישט אוועקלאזן און ער זאל זיך האבן געמוטשעט אומזיסט. לא טרחת בה, דו האסט זיך טאקע נישט געמוטשעט דערמיט, אבער ואני יגעתי, איך האב מיך געפלאגט להגיע, צו דערגרייכן די מתנה זאל אנקומען צו דיר, עד שבאה לידך, ממילא קענסט מיך נישט אפפאטשן מיט'ן נישט נעמען די קרבנות. חנני' זאגט רש י נון ראשונה מודגשת, אין די ערשטע נון איז דא א פינטל, לפי שהיא משמשת במקום שתי נונין, ס'איז אויפן פלאץ פון צוויי נון'ס, שהיה לו לומר חננני, באמת וואלט ווען געדארפט שטיין דא דריי נון'ס אין דעם ווארט, שאין חנן בלא שתי נונין, די שורש פון די ווארט האט צוויי נון'ס, והשלישית לשימוש, די דריטע וואלט געדארפט שטיין אלס א שימוש פון א ני, אותי, כחנן אותי אלקים, פון חנן אותי האט ער געמאכט חנני, אנשטאט צו שרייבן א דריטן נון האט ער געלייגט א פינטל אין איינס און דאס איז געווארן אזוי ווי צוויי, כמו עשני זבדני וואס דארט איז אויכעט דער נון און יוד'עלע פון צום סוף פון די ווארט מיינט אזוי ווי אותי. יש לי כל. כל סיפוקי, אלעס וואס איך דארף. ועשיו דיבר בלשון גאווה, עשיו האט גערעדט גרויסהאלטעריש, יש לי רב האט ער געזאגט, איך האב אסאך, יותר ויותר מכדי צרכי, נאך אסאך מער פון וויפיל איך דארף. יעקב האט גערעדט בענווה, איך האב פונקטליך וויפיל איך דארף. די כלי יקר זאגט אז מען זעט דא די חילוק צווישן א צדיק און א רשע, א צדיק איז שמח בחלקו, וויפיל ער האט, אפילו נאר א קלייניגקייט, זאגט ער יש לי כל, איך האב אלעס, איך בין צופרידן. עשיו זאגט, יש לי רב, איך האב טאקע אסאך, איך קען אבער אלץ נוצן מער, יש לו מנה רוצה מאתיים. דער רבינו בחיי זאגט אז מען זעט פון די ווערטער פון עשיו אויך זיין גרויסע גאות, ער האט גערעדט זייער קורצע ווערטער, יעקב האט א גאנצע צייט מאריך געווען בדיבור, ער האט אים געענטפערט לאנגע תירוצים, און עשיו האט גערעדט מיט אים קורץ און שארף, אזוי ווי א בעל גאווה. אויך. יעקב האט דריי מאל דערמאנט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אין זיינע ווערטער, אבער עשו האט קיין איינמאל נישט ארויפגעברענגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ס'איז דאך געווען אין שם שמים שגור בפיו. פסוק יב, ויאמר האט עשו געזאגט, נסעה, צי דיך אוועק פון דא, ונלכה, און לאמיר גיין, ואלכה לנגדך, איך וועל גיין גלייך מיט דיר. זאגט רשי, נסעה, מען קען ווען איבערטייטשן נסעה לאמיר זיך ציען. אבער רשי לערנט אז די נון פון נסעה מיינט צי דיך, און נישט א שימוש מיר זאלן זיך ציען, נאר עס איז א חלק פון די שורש פון די ווארט. זאגט רשי נסעה איז כמו שמעה וואס דאס מיינט הער צו, סלחה פארגעב, שהוא כמו שמע סלח, אף כאן נסעה כמו נסע, ער זאל זיך ציען, ס'איז אזוי ווי א באפעל וואס מ'זאגט פאר א יחיד ער זאל טון עפעס, והנון איז א יסוד בתיבה, ס'איז, א חלק פון די שורש פון די ווארט. ותרגום של אונקלוס, רשי האט געהאט א גרסה אינעם תרגום טול ונהך. צי דיך און אונז וועמער גיין. ביי אונז אין תרגום שטייט ניטל, וואס דאס טייטשט זיך יא איבער לאמיר זיך ציען. עשיו אמר ליעקב, נסע מכאן, צי דיך אוועק פון דא, ונלך און מיר וועלן גיין, ואלכה לנגדך בשוה לך, גלייך מיט דיר, טובה זו אעשה לך, איך וועל דיר טון די טובה, שאאריך איך וועל פארלענגערן ימי מהלכתי די טעג פון מיין גיין, ללכת לאט צו גיין שטאטליך, כאשר אתה צריך אזוי ווי דו דארפסט, וזה לנגדך בשוה לך דאס מיינט לנגדך איך וועל גיין אייניג גלייך מיט דיר. פסוק יג ויאמר אליו האט יעקב אים געזאגט אדוני מיין האר יודע ווייסט כי הילדים רכים די קינדער זענען נאך יונג די עלטסטע קינד פון יעקב איז געוועזן אביסל מער ווי צוועלף יאר והצאן והבקר און די שאף און די רינדער עלות וואס זיי זענען מיט זייערע קינדערלעך אינאיינעם, וואס די קינדערלעך זענען נאך קליין און די מאמעס דארפן זיך אפגעבן מיט די קינדער, די אבן עזרא זאגט עלות איז טראגנדיגע בהמות, עלי זיי אלע ליגן אויף מיר, איך דארף אכט געבן אויף זיי אז זיי זאלן נישט אויסשטארבן, ודפקום יום אחד, אויב מען זאל זיי איין טאג אויסקלאפן און שלאגן צו גיין שנעלער, ומתו כל הצאן, די אלע שעפעלעך וואס זיי זענען די יונגע בהמות זאלן אויסשטארבן, און די עלטערע בהמות די רינדער, קען מען אויך געשעדיגט ווערן. אדער ווי די רמבן זאגט נאך א פשט, אז באמת וואלט ער געוואלט זאגן ומתו כולם, אבער ער האט נישט געוואלט זאגן א שלעכטן אויסדרוק אויף זיינע אייגענע קינדער, פאר דעם האט ער געזאגט נאר ומתו כל הצאן. זאגט רשי, עלות עלי, הצאן והבקר שהן עלות, מוטלות עלי, זיי ליגן אויף מיר זייער אחריות לנהלן לאט זיי צו פירן שטאט. עולות מיינט מגדלות עולליהם, זיי האדעווען אויף זייערע קינדער, לשון עולל ויונק, קליינע קינדער ווערן אנגערופן עוללים ויונקים, עולל איז א לשון פון זיך שמוציג מאכן, יונק מיינט א קינד וואס זייגט, שטייט נאך א פסוק עול ימים, און נאך א פסוק ושתי פרות עולות, ובלעז אינפענטייש, מאמעס וואס זענען פארנומען מיט די קליינע קינדער.

נסעה ונלכה ואלכה לנגדך, ממילא פארוואס עפעס זאלן די צאן און בקר אויסשטארבן, מען גייט דאך גיין שטאט, אבער ווי שטאט קען מען שוין גיין, און אלץ וועט זיך יעקב וועלן אביסל אונטעריאגן כדי ער זאל נישט אויפהאלטן עשיו, בכבודו של עשיו וועט מען שמייסן די בהמות צו גיין שנעלער, און עס וועט נישט טויגן. פסוק י ד. זאגט יעקב ווייטער, יעבור נא אדוני לפני עבדו, מיין האר זאל אדורך גיין, גיין פאראויס פאר זיין קנעכט, דו גיי אזוי ווי דיין שטייגער, און אפילו ס'וועט אויסקומען אז דו ביסט פאראויס פון מיר, זאל דיר נישט וויי טון, ואני און איך אתנהלה, איך וועל מיך ווייטער דא פירן און טראגן מיינע בהמות לאטי מיט מיין שטאטקייט, לרגל המלאכה לויט די פיס פון די ארבעט די אלע בהמות מיינע, אשר לפני וואס זענען פאר מיר, ולרגל הילדים, און לויט די פיסלעך פון די קינדער, און מען וועט זיך נאך טרעפן צום סוף, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, ביז איך וועל אנקומען צו מיין האר אין די לאנד שעיר. זאגט רשי, יעבור נא אדוני, אל נא תאריך ימי הליכתך, פארלענגער נישט די טעג פון דיין גיין, עבור כפי דרכך, גיי פאראויס אזוי ווי דיין וועג ווי אזוי דו גייסט געווענליך, ואף אם תתרחק און אפילו דו וועסט זיך דערווייטערן, אתנהלה מיינט אתנהל, איך וועל מיך פירן, די היי איז יתירה, ס'א איבריגע היי צום סוף, כמו ארדה אשמעה, וואס איז אויך א איבריגע היי. לאטי מיינט לאט שלי, מיין שטאטקייט, לשון נחת, רואיגקייט, כמו ההולכים לאט, לאט לי לנער. לאטי איז הלמד מן היסוד. די למד מיינט נישט צו מיין שטאטקייט, נאר די למד איז א חלק פון די שורש פון די ווארט ואינה משמשת, טוט נישט באדינען, אתנהל נחת שלי, איך וועל פירן מיין רואיגקייט. לרגל המלאכה, לפי צורך, לויט די געברויך הליכות רגלי המלאכה, פון דאס גיין פון די פיס פון די ארבעט, המוטלת עלי להוליך וואס ס'ליגט אויף מיר זיי צו פירן, ולרגל הילדים לפי רגליהם, לויט זייערע פיסלעך, שהם יכולים לילך, וואס זיי קענען גיין. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, ער האט באמת נישט געפלאנט צו גיין ביז שעיר, נאר הרחיב לו הדרך, ער האט אים פארברייטערט דעם וועג און איינגערעדט אז ער האט נאך א ווייטע מהלך צו גיין און ער גייט נאך אנקומען ביז אים, שלא היה דעתו לילך אלא עד סוכות, ער האט נאר געוואלט גיין ביז די שטאט סוכות ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוקים. אמר, האט יעקב אבער געזאגט, אם דעתו לעשות לי רעה, טאמער ער פלאנט נאך צו טון פאר מיר עפעס שלעכטס, ימתין זאל ער ווארטן עד בואי אצלו, ביז איך וועל אנקומען צו אים, און חזל לערנען ארויס פון דא אז ווען איינער גייט מיט א גוי אויפן וועג און די גוי וויל וויסן וויאזוי ווייט דער איד גייט זאל ער זאגן אביסל ווייטער ווי ער וויל באמת גיין אז אויב דער גוי וויל אים שלעכטס טון זאל ער עס אוועק לייגן אויף שפעטער ווען די איד וועט שוין נישט דארט זיין. והוא לא הלך, אבער יעקב איז למעשה נישט געגאנגען. ואימתי ילך, ווען וועט ער יא גיין? יעקב איש תם, יעקב די יסוד האמת האט דאך זיכער נישט געזאגט קיין ליגנט, אפילו אין אזא פאל וואלט מען געמעגט פארדרייען און זאגן אז מען גייט קיין שעיר, אבער ביי אים איז עס בכלל נישט געווען קיין ליגנט ווייל ער וועט נאך לעתיד אהין אנקומען בימי המשיח אין די טעג פון משיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון, די העלפערס, משיח צדקינו, און די שבעה רועים, וואס אין דעם איז אריינגערעכנט אויכעט יעקב אבינו, וואס זיי זענען די העלפערס פון הר ציון, וועלן גיין לשפוט את הר עשיו, זיי וועלן גיין קיין שעיר צו משפט'ן די מענטשן פון עשיו. ומדרש אגדה יש לפרשה זו רבים, ס'איז דא אין מדרש אסאך פשטים אויף די פרשה. פסוק טו, ויאמר עשו, האט עשו פרובירט אויף נאך א אופן ארויסצוהעלפן יעקב א איבריגע טובה, אציגה נא עמך, לאמיך איבערלאזן מיט דיר, מן העם אשר איתי, פון די פאלק וואס איז מיט מיר, ער האט דאך געהאט מענטשן מיט זיך, און הגם די מענטשן האבן שוין אנגעהויבן אוועקצוגיין, אבער עס איז נאך געבליבן עפעס מענטשן מיט אים, האט ער געוואלט איבערלאזן זאלן ארויסהעלפן יעקב, ויאמר האט יעקב געזאגט למה זה, וואס פעלט דאס אויס, איך דארף עס נישט האבן, אמצא חן בעיני אדוני, מיין גאנצע ציל איז נאר געווען צו געפינען חן אין דיינע אויגן, איך דארף נישט אז דו זאלסט מיר עפעס צוריקצאלן אויף די מתנות וואס איך האב דיר געגעבן. זאגט רש"י ויאמר למה זה, תעשה לי טובה זו, פארוואס זאלסטו מיר טון די טובה שאיני צריך לה וואס איך דארף עס נישט האבן, אמצא חן בעיני אדוני ולא תשלם לי עתה שום גמול, באצאל מיר יעצט נישט קיין שום באצאלונג, מיין ציל איז געוועזן צו געפינען חן אין דיינע אויגן. פסוק טז, וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה, עשו האט זיך יענעם טאג צוריקגעקערט אויף זיין וועג אנצוקומען קיין שעיר, זאגט רש"י וישב ביום ההוא עשו לדרכו, ס'שטייט נישט וישב עשו ביום ההוא, נאר וישב ביום ההוא עשו. ווער האט זיך צוריק געקערט יענעם טאג? נאר עשיו לבדו, עשיו אליין איז געבליבן אן זיינע באגלייטערס, וד' מאות איש שהלכו עמו די פיר הונדערט מענטשן וואס זענען געגאנגען מיט אים נשמטו מאצלו, זיי האבן זיך אוועק געגליטשט פון אים אחד אחד איינציגווייז. והיכן פרע להם הקדוש ברוך הוא, ווי האט זיי דער אייבערשטער באצאלט אויף דעם וואס זיי האבן איבערגעלאזט, בימי דוד, שנאמר, ווען דוד האט מלחמה געהאלטן מיט עמלק האט ער אויסגעהארגעט די גאנצע פאלק, כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים, אויסער פיר הונדערט יונגע מענטשן וואס זיי האבן געריטן אויף קעמלען, זיי זענען געבליבן לעבן, דאס איז אקעגן די פיר הונדערט מענטשן וואס האבן איבערגעלאזט עשיו, זייערע אור עלטערן האבן איבערגעלאזט עשיו און מען האט זיי באצאלט דעם שכר מיט זייערע אייניקלעך שפעטער אין די צייטן פון דוד המלך. פסוק י ז, ויעקב נסע סוכותה, יעקב האט זיך געצויגן צו א פלאץ וואס מען האט שפעטער א נאמען געגעבן סוכות, ס'איז געווען א ליידיגע פלאץ, נאך נישט געווען דארט קיין הייזער אפילו, זאגט דער רמבן, ויבן לו בית, ער האט זיך געבויט דארט א הויז, און דער רמבן זאגט אז ער האט זיך געבויט דארט א פעסטונג ווייל ער האט נאך אלץ מורא געהאט פון עשיו, ער האט זיך גוט פארמויערט, ולמקנהו עשה סוכות, און פאר זיינע בהמות האט ער געמאכט שטיבעלעך, על כן קרא שם המקום סוכות, פאר דעם האט ער אנגערופן די נאמען פון דעם פלאץ סוכות. זאגט דער אור החיים הקדוש, עס איז געווען די ערשטע מאל וואס א מענטש האט זיך אזוי דערבארעמט אויף בהמות און געמאכט פאר זיי שטיבעלעך, און על שם דעם האט מען א נאמען געגעבן דעם פלאץ סוכות. זאגט רש י ויבן לו בית שהה שם י ח חודש, מ'לערנט ארויס פון דעם פסוק ווייל ס'שטייט בית און סוכות צוויי מאל, פון דעם זעהן מיר אז ער האט זיך אויפגעהאלטן דארטן אכצן חדשים, קיץ וחורף וקיץ, א זומער, א ווינטער און א זומער, סוכות, קיץ, בית, חורף, סוכות, קיץ. איז דער נחלת יעקב מסביר פשט אין פסוק, ויעקב נסע סוכותה מיינט אז ער איז אנגעקומען זומער, און די ערשטע זאך האט מען אויפגעשטעלט סוכות, סיי פאר זיך און די קינדער, און סיי פאר די בהמות. שפעטער ווען עס איז קאלט געווארן, עס איז געווארן דער ווינטער ויבן לו בית, איז פאר אים אליין און פאר די קינדער האט מען געבויט א געהעריגע הויז, שפעטער ווען עס איז געווארן זומער ולמקנהו עשה סוכות, ער איז שוין געבליבן וואוינען אינעם געהעריגן הויז, אבער פאר די בהמות האט מען געדארפט מאכן סוכות, די סדר איז אז יעדע יאר פרישט מען איבער די סוכות, די בודקעלעך מאכט מען יעדע יאר פרישע, און פאר דעם האט מען אנגערופן דעם פלאץ סוכות, ווייל מען איז אנגעקומען דארט אויף א זומער און געבויט סוכות. פארוואס איז אונז נוגע צו וויסן ווי לאנג יעקב האט זיך דארט אויפגעהאלטן ווייל פון דעם מאכט מען דעם חשבון וויפיל יאר ער איז נישט געווען ביי זיין טאטן, צוויי און צוואנציג יאר, און אויף דעם ארויף איז יוסף אוועק געווען פון זיין טאטן אויך צוויי און צוואנציג יאר. פסוק י ח, ויבא יעקב שלם עיר שכם, יעקב איז אנגעקומען גאנץ צו דעם שטאט שכם, אשר בארץ כנען, וואס דאס איז שוין אין לאנד כנען, בבואו מפדן ארם ווען ער איז צוריק געקומען פון פדן ארם, ויחן את פני העיר ער האט גערוהט פארנט פונעם שטאט. זאגט רש י שלם ער איז געווען גאנץ מיט אלע מיני שלימות'ן, שלם בגופו, ער איז געווען גאנץ מיטן קערפער, שנתרפא מצליעתו, ער איז שוין געווארן אויסגעהיילט פריער פון זיין הינקען, שלם בממונו, ער איז געווען גאנץ מיט זיין געלט, שלא חסר כלום מכל אותו דורן, פון די גאנצע ריזיגע מתנה וואס ער האט געשיקט פאר עשיו, האט אים גארנישט געפעלט, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אז בדרך נס איז ממש געווארן גלייך צוריק אנגעפילט די צאל פון זיינע בהמות, כאילו מ'האט גארנישט אראפגענומען דערפון, און שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבן, די אלע צוואנציג יאר וואס ער איז געווען אזוי פארנומען מיט די בהמות און ער האט נישט געהאט קיין צייט געהעריג צו לערנען, האט ער גארנישט פארגעסן פון זיין לערנען. עיר שכם, כמו לעיר, צו דער שטאט, וכמוהו עד בואנה בית לחם, מיינט אויכעט צו בית לחם. בבואו מפדן ארם, איז דאך לכאורה איבעריג, יעדער ווייסט פון וואו ער קומט דא, נאר כאדם האומר לחבירו, אזוי ווי א מענטש זאגט פארן חבר יצא פלוני מבין שיני אריות ובא שלם, א מענטש איז ארויסגעגאנגען פון צווישן די ציינער פון די לייבן, און ער איז אנגעקומען גאנצערהייט, איז אף כאן, ויבא שלם מפדן ארם, ער קומט יעצט פון פדן ארם, ער איז אנטלאפן מלבן, און אויפן וועג, ומעשיו, שנזדווגו לו בדרך, ביידע האבן אים אנגעטראפן אויפן וועג, לבן האט אים נאכגעיאגט, און עשיו איז אים אקעגן געקומען, און פון די צוויי לייבן איז ער געראטעוועט געווארן דאס האט ער ארויסגעברענגט אין די ווערטער בבואו מפדן ארם. ס'דא דא נאך א גירסא, נאך א רשי, ויחן את פני העיר ערב שבת היה, אז ער האט גערוהט אינדערויסן פונעם שטאט, ער האט נישט אנגעיאגט אריינצוגיין אינעם שטאט, ווייל ס'איז שוין געווען ערב שבת, האט ער געמוזט דארטן קונה שביתה זיין. פסוק יט, ויקן ער האט אפגעקויפט את חלקת השדה די טייל פונעם פעלד אשר נטה שם אהלו וואס ער האט גענייגט דארט זיין געצעלט האט ער דאס געקויפט מיד בני חמור אבי שכם פון די הענט פון די קינדער פון חמור דער טאטע פון שכם במאה קשיטה מיט הונדערט מעה זאגט רשי קשיטה מיינט מעה, אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים, ווען איך בין געגאנגען צו די שטעט פונעם ים, היו קורין למעה קשיטה, דעמאלט איז דאס אן אלטע אויסדרוק אז א מעה מיינט א קשיטה. ס'איז דא דא אין רשי איינגערינגלט ותרגומו חורפן, אז די תרגום זאגט אויף מאה קשיטה מאה חורפן, וואס דאס מיינט טובים גוטע מטבעות, חריפים בכל מקום, ס'איז גאנגבאר, ס'ווערט אנגענומען איבעראל כגון עובר לסוחר, אבער ס'דא וואס זאגן אז דאס האט א תלמיד צוגעשריבן, ווייל באמת, די חורפן וואס עס שטייט אין תרגום, קען מען איבערטייטשן אויף שעפעלעך, וואס די תרגום פון כבשים איז אויכעט חורפן. פארוואס ברענגט די פסוק ארויס אז יעקב האט אפגעקויפט דעם חלקת השדה, זאגט דער אבן עזרא, צו מודיע זיין די גרויסע מעלה פון ארץ ישראל, אז ווער עס האט א חלק דערין, ווערט עס גערעכנט אזוי ווי א חלק אין עולם הבא. פסוק כ. ויצב שם מזבח, דארטן, אז ער איז שוין געוועזן אין ארץ כנען אין דעם הייליגן לאנד, דארט האט ער שוין געקענט אויפבויען א מזבח, אין סוכות, וואו דאס איז נאך געווען אין חוץ לארץ, האט ער נאכנישט געוואלט אויפשטעלן קיין מזבח, אבער דארט אין שכם האט ער אויפגעבויט דעם מזבח, ויקרא לו קל אלקי ישראל, ער האט אים אנגערופן אז דער אייבערשטער איז דער באשעפער פון יעקב. זאגט רשי ויקרא לו קל אלקי ישראל לא שהמזבח קרוי אלקי ישראל, ער האט נישט חס ושלום געזאגט אז דער מזבח איז דער אלקי ישראל, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו און ווייל דער אייבערשטער איז געווען מיט אים און אים געראטעוועט קרא שם המזבח על שם הנס, האט ער אנגערופן די נאמען פון דעם מזבח אויפן נאמען פונעם נס. להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם, ווען מען וועט אנרופן די נאמען פון דעם מזבח, וועט מען דערמאנען די לויב פונעם אייבערשטן, כלומר, מי שהוא קל, דער וואס איז דער קל, דער שטארקער, הוא הקדוש ברוך הוא, הוא לאלוקים לי ששמי ישראל, ער איז געוועזן דער באשעפער פאר מיר וואס איך הייס ישראל. וכן מצינו במשה, נאך די מלחמה מיט עמלק, ויקרא שמו השם ניסי, ער האט א נאמען געגעבן פאר די מזבח השם ניסי, לא שהמזבח קרוי השם, נישט אז די מזבח הייסט חלילה השם, אלא על שם הנס קרא שם המזבח, ער האט אנגערופן די מזבח אויפן נאמען פונעם נס, להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז יעדע מאל מען וועט זאגן די נאמען פון די מזבח וועט יעדער וויסן השם הוא ניסי, אז דער אייבערשטער איז דער וואס מאכט פאר מיר ניסים. ורבותינו דרשו אז די ווערטער ויקרא לו קל אלקי ישראל ווערט אויסגעטייטשט שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב קל, דער אלקי ישראל האט אנגערופן יעקב מיט דעם נאמען קל. ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע מתחלקים לכמה טעמים, מען קען אריינלערנען מערערע טייטשן אין יעדן ווארט פון דער תורה, ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי, רשי זאגט איך קום שטענדיג זאגן די פשוט'ע פשט פונעם פסוק. דער תרגום לערנט ויקרא לו קל אלקי ישראל מיינט אז ביי דעם מזבח האט ער געדאווענט צום אייבערשטן דער באשעפער פון ישראל. קאפיטל לד פסוק א' ותצא דינה בת לאה, דינה די טאכטער פון לאה איז ארויסגעגאנגען, אשר ילדה ליעקב וואס לאה האט איר געבוירן צו יעקב, לראות בבנות הארץ, זי איז ארויסגעגאנגען זען די טעכטער פון דעם לאנד. ווי ס'שטייט אין פרקי דרבי אליעזר, אז שכם האט געזען אז דינה קומט קיינמאל נישט ארויס פון שטוב, האט ער אונטערגעשטעלט מיידלעך פון שכם וואס זאלן זינגען און טאנצן פארנט פון איר געצעלט, און אזוי איז זי ארויסגעקומען. זאגט רשי בת לאה, ולא בת יעקב, פארוואס ווערט זי נישט אנגערופן אויף יעקב'ס נאמען נאר אויף לאה'ס נאמען? אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, צוליב איר ארויסגיין ווערט זי אנגערופן בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, ביי לאה טרעפט מען אויכעט אז זי איז ארויסגעגאנגען, שנאמר ותצא לאה לקראתו. ועליה משלו המשל כאמה כבתה, ס'איז דא א פסוק ביי ירושלים אז מען האט געזאגט אויף ירושלים ווי די מאמע אזוי ווי די טאכטער, אז די מענטשן פון ירושלים האבן זיך אפגעלערנט פון די שלעכטע מעשים פון די כנעניים וואס מען האט פארטריבן פון דארט, און דער משל שטאמט פון דא וואס דא זעט מען אז די טאכטער פירט זיך אויף אזוי ווי די מאמע. פסוק ב', וירא אותה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ, שכם דער זון פון חמור פון די פאלק חוי, וואס ער איז געוועזן דער פירער דארט אין דעם לאנד, האט איר געזען, ויקח אותה האט איר גענומען צו זיך, וישכב אותה, געוואוינט מיט איר ויענה און ער האט איר געפייניגט. זאגט רש"י וישכב אותה כדרכה, ויענה שלא כדרכה. דער אור החיים הקדוש זאגט אז די עצם שכיבה כדרכה וואס בדרך הטבע וואלט זי געדארפט פון דעם הנאה האבן, דאס איז געוועזן פאר איר א עינוי, ווייל יעדע הנאה פון רשעים איז א צער גדול ביי די צדיקים.